שלום עליכם, דא רעדט ישעיה שעפער, ברוך הבא אינעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסיס בראנד, א פראיעקט פונעם אידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס.

דאס פינפטע בילד פון גולם, די ניט גערופענע, א פעלד הינטער פראג, נאכט, שטיקער וואלקנס שווימען אום, דער אלטער בעטלער אליהו הנביא און דער יונגער בעטלער משיח זיצן ביים וועג וואס פירט אין דער ווייטקייט אריין.

פינסטער, קאַלט, מיט טויטע טרערן איילט דער מאָרגנדיקער טאָג. קיינער וועט דעם וועג אים שטערן פריי אַריינצוגיין אין פּראָג. מיר גייט קיינער נישט אַנטקעגן, ניט מיט פרייד און ניט מיט קלאָג. נאַכט איז שוין אויף אַלע וועגן. צו די טויערן פון פראג. אלטער בעטלער שווייגט. יונגער בעטלער. זענען זעקס מעת־לעת אריבער, היינט דער זיבעטער מעת־לעת. אלע אין געשפאנטן פיבער ווארטן אויף דעם גולם'ס נס. פון דעם מאן וואס טראגט דעם צעלם. צו דעם בעטלער מיטן זאַק קומט דער אויסלעזער דער גולם מיט אַ פֿויסט און מיט אַ האַק. אַלטער בעטלער, רעד נישט, זון מײַנס, אַזוי ביטער. אַזוי מוז מסתּמא זײַן. גאָט באַשיצטער, גאָט באַהיטער, לייג זיך אָפּרוען, שלאָף אײַן. יונגער בעטלער, קום פון דאַנען, קום אַנטלױפֿן! זע, עס ציט זיך שױן דער רױך פֿון די פּראַגער שײַטערהױפֿן צו דער אָװנטיקער הױך. העלפֿן קען איך נישט דעם קרבן, אויך נישט גיין מיט אים צום טויט, אָט דער קרבן איז געשטאָרבן און דער שייטער פלאַם פאַרגייט. אַלטער בעטלער, וועלכער קרבן? איינע שרעקן נאָר דו טוסט און מאָלסט זיך אויס. פרילינג-ווינט פון אַלע עקן, די לבנה שווימט אַרויס. יונגער בעטלער, אַך, צי הערסטו נישט פֿון דאַנען אַ דערװאָרגענעם געשרײ? אין אַ הײל מיט פֿאָרזיכט שפּאַנען פֿיס נאָך פֿיס, דאָס זײַנען זײ! אַלטער בעטלער, וועמענס פֿיס? יונגער בעטלער, די פֿיס פֿון שׂונאים. עפּעס גרייטן זיי אין הייל. אַ פֿאַרשטעלטער קרומער פּנים שרײַט פֿון ווײַטן, נישט דערצייל! אַך, פֿאַרמאַך מיר מײַנע אויגן און מאַך שטום מײַן צונג אין מויל!

ביז פון טוי די ערשטע טראפן וועלן אויפגיין אינדערפרי, אין דער שטילקייט וועל איך היטן, היטן דיין פארוואגלט שלאף, וויפיל דו האסט נישט געליטן איז דאס אלץ נאך ניט קיין שטראף, ניט קיין שטראף נאר א פארבארגן א געהיימניספול בארוף, אויב ניט מאָרגן, איבערמאָרגן קומען וועט אַמאָל דער רוף. יונגער בעטלער, רעד ניט, רעד ניט, קום וואָס שנעלער, נעם אין מדבר מיך צוריק, וואָס די נאַכט ווערט שטילער, העלער אַלץ דערשראָקענער מיין בליק.

מיט פארגייענדיגע פרייד, לאנג שטילשווייגן, יונגער בעטלער ליגענדיג מיטן קאפ ארונטערגעזונקען, וויג זיך, וויג זיך אויף מיין קייט, אלטע בלינדע אייביגקייט, רינגען, רינגען, מײַנע טריט דרײט צוזאַמען און פֿאַרציט. פֿון צעטומלטן געלױף שעהען, רגעס, קלײַב זיך אױף, װיגט פֿאַרשלעפֿערט זיך צום טױט אױף די רינגען פֿון מײַן קײט. איך אַלײן, פֿאַרשטעלטערהײט, װיג זיך, װיג זיך אױף דער קײט. ער שלאָפֿט אײַן. דער אַלטער זיצט איבער אים און װאַכט, הײבט אױך אָן אײַנצודרעמלען. מיט אַ מאָל קומט אָן אײַלנדיק און אומגעדולדיק דער מהר"ל, ציטערט פֿון אױפֿרעגונג. מהר"ל, איר זײַט נאָך דאָ? איז װעניק אײַך אײנמאָל צו באַפֿעלן? אַלטער בעטלער. כאַפּט זיך אױף פֿון דרעמל, דערשראָקן, ניט בײזער זיך. די לעצטע נאַכט מיר שלאָפֿן דאָ נאָר איבער. מהר"ל, קײן אײנציקע רגע, זאָג איך דיר, קײן אײנציקע רגע מער! אַלטער בעטלער, דער װעג איז לאַנג און פֿינצטער. מהר"ל. דערצייל מיר נישט פון פינסטערניש, און וועק נישט קיין רחמנות אין מיין הארץ. ביי וועמען בעטסטו רחמים און פאר וועמען? פאר אים? באנוגן זיך וואס איך דערשטיק אין זיך מיין אייגענעם געוויין און שטארק זיך נישט צו אונטערברעכן מיינע קני און פאל נישט צו צו אים און בעט נישט האב רחמנות.

צי האָט די װעלט שױן אױסגעלאָזט אױף אונדז איר גאַנצע רשעות, אַלע שטראָפֿן? צי איז שױן יעדערער פֿון אונדז פֿון לאַנד ביז לאַנד געלעגן מיטן האַלדז אַנטקעגן חלף? צי האָט ער שױן דערהערט דעם לעצטן קרעכץ, דערזען דעם לעצטן הײב פֿון שװערד? פון וואנען האט ער דאס געקענט דערזען דערהערן, אז אט איז דאך מיין האלז נאך נישט דערקוילעט, אז אט איז דאך מיין גוף נאך נישט פארברענט? אלטער בעטלער, אָ, לייווי, לייווי! מהר"ל. נעם אים צו, אנטלויף, מיט אונזער פחד סם אים ניט דאס הארץ, פון וואנען זאלן מיר ארויסגיין אים אנטקעגן, אז אלע וועגן זיינען פול מיט הרוגים, און אלע טרעטן אויף דער שארף פון שפיזן? און ווער זאל זינגען אים א לויב, דעם קרבנ'ס ניט דערשאכטן האלז?

און װײ װעט זײַן צו אים, אױב ער װיל קומען זיך אײַנשטעלן פֿאַר אונדז מיט גװאַלד? אַלטער בעטלער, מיר זײַנען דאָך אַ קוק טאָן נאָר געקומען. זײַן האַרץ האָט זיך פֿאַרבענקט נאָך אײַך. מהר״ל, דערשטיקן זאָל ער טיף זײַן בענקעניש. איך האב א צווייטן אונטער מיין רשות. דער איינציגער וואס מעג זיין פינצטער, וואס מעג פארגיסן בלוט פאר בלוט. קיין אנדערן באשטראפער איז נישט ווערט די וועלט, און מיר דערווייל קיין אנדערן באשיצער. אלטער בעטלער וועקט דעם יונגן. שטיי אויף, מיר מוזן גיין. יונגער בעטלער שטעלט זיך אויף, ביסט ווידער אונז געקומען טרייבן? מהר״ל שווייגט. יונגער בעטלער, פארוואס פארפאלגסטו אונז? מהר״ל, כ'מוז. יונגער בעטלער, וואס לאזטו מיר די נאכט ניט איבערשלאפן? מהר״ל, א בלוט-נאכט איז די נאכט. יונגער בעטלער, די אויגן מיינע גארן זען די רויטע נאכט. מהר״ל, זיי זאלן בעסער בלינד ווערן. יונגער בעטלער, מיין אויער בענקט נאך הילפלאזע יללות. מהר״ל, זאל בעסער טויב ווערן דיין אויער. יונגער בעטלער, די ליפן מיינע בענקען נאכצוזאגן דעם ווידוי מיטן שטארבנדיגן. מהר״ל, זאלן זיי בעסער שטום ווערן. יונגער בעטלער, קיין ווארעמערע ווערטער האסטו נישט פאר מיר? מהר״ל שווייגט. יונגער בעטלער, דו רעדסט צו מיר מיט הארטער שטרענגקייט? איך נעם עס אן פאר ליב. איך בין געקומען אליין. נישט ווארטנדיג אויף קיינעמס רוף, מיר האט זיך דורכגיין דורך דער וועלט געוואלט אליין פון מיינע טריט דעם אפקלאנג הערן, און אפשר, אפשר האט זיך מיר געהאפט דעם אפקלאנג וועט א יעדערער דערהערן, איך האב זיך אין אזוי פיל אויגן איינגעקוקט, אזוי פיל טריט געזען אויף אלע וועגן, נאר אלע אויגן האבן ערגעץ אנדערשוואו געקוקט. געבליבן זענען מיינע בליקן הענגען אין דער לופט, און אויך די טריט פון מיינע פיס. און איצטערט וויל איך נישט קיין זאך

אזוי, איך בין דאך אליין געקומען, אזוי זיך דורכגיין דורך דער וועלט געוואלט. כ'גיי אוועק, שוין אפשלאפן ווער איך אין מדבר פאר אלע ניט דערשלאפענע געיאגטע נעכט. פריד צו דיר און צו יעדערן פון אייך. ער גייט אוועק צוזאמען מיטן אלטן. מהר״ל בלייבט שטיין אליין, ער גיט זיך א ריס מיט אויסגעשטרעקטע הענט צו די אוועקגייענדיגע, ער בייגט אראפ זיין קאפ איבער זיין שטעקן און שטייט און טרויערט און קלאגט. ניט מיט כּבֿוד װי אים פּאַסט אױפֿגענומען אונדזער גאַסט. מיט קײן דאַך אים נישט דערפֿרײט, ניט מיט װאַסער, נישט מיט ברױט. ניט פֿאַרװיקלט אים זײַן װוּנד, ניט געבענטשט אים, גײ געזונט.

זיינע אויגן אויפגעברענט, איין אויג גליווערט, איין אויג קלעמט, אין זיין אויער קלאנג נאך קלאנג, א געיאמער א געזאנג, ניט צו זען מער זיין געשטאלט, ניט פאר יונג. און ניט פֿאַר אַלט. ער שטײט אָנגעשפּאַרט איבערן שטעקן אין טיפֿן טרױער. דער הימל האָט זיך אינגאַנצן באַדעקט מיט געדיכטע װאָלקנס. אַ שטאַרקער װינט הײבט אָן בלאָזן פֿאַר אַ שטורעם-אױסברוך. מהר״ל. אָ-אָ-אָ! זיי זיינען שוין ניטאָ, ניטאָ, ניטאָ, ניטאָ.

פאר העלואיזן, די ראנגלענישן זיינע וואס ער האט געהאט מיט זיך אליין. אבעלאר דערציילט, פון קליינווייז אן, אז עס לעבט אין מיר א סתירה, צווישן גייסט מיינעם און קערפער מיינעם. א סתירה צווישן גייסט און גוף איז דא אין יעדן. דער מענטש האט נישט קיין זיכערקייט אין גייסט זיינעם, דערפאר אבער האט ער א גרויסע זיכערקייט

אין עפעס אזא טונקעלער פארלעגנהייט אריינגעבראכט האט מיך מיין אייגענער גוף, די הענט מיינע, די פיס, דער עצם שטח וואס גוף פארנעמט אין דעם רוים. כ'האב טיף געאנט פון קינדווייז אן אז איך ווייס נישט מיט מיין קערפער וואס צו טון, און ניט געהאט קיין זיכערקייט קיין פולע אז איך דארף אים. איך האָב דערשפּירט אַ שרעק אין אייגענעם קול, אַ לעכערלעכקייט אין די הענט, אַן איבעריקייט, כאָטש נעם און האַק זי אָפּ אין אומגעלומפּערטקייט. און מער פֿון אַלץ האָט מיר געדוכט זיך איז לעכערלעך מײַן פּנים, מײַן מויל און מײַנע אויגן. און גראד בין איך געווען געזונט און אויך נישט מיעס, און לויט די רייד פון אנדערע אפילו שיין. פאוזע. ביים טיש מיט טאטע מאמע פלעג איך זיצן און האבן א געפיל אז אט אט נעם איך און גיב זיך אזא ריס פון אייגענעם גוף ארויס און שייד זיך אפ פון אים און טראג אוועק זיך ערגעץ ווייט און הויך און קום נישט מער צוריק צו אים, און ער דער גוף ביים טיש בלייבט טארטשען און קיינער כאפט זיך נישט אז עפעס איז געשען. און איינמאל זיץ איך אט אזוי ביים עסן, און טראג דאס עסנווארג צום מויל און נעם אראפשלינגען, און מיטאמאל דערפיל איך אזא שארפן טרויער, אזא מין חרפה און באליידיגונג אין עסן, אזא געיאמער אין דעם קלאנג פון שלינגען, א נידעריגקייט אין דער גלוסטונג פון די אברים,

א יעדע גליד אין מיר האט אויפגעעפנט זיבן מיילער אין א צעהוליעטן צעווילדעוועטן אויסברוך, א שטורעם האט ארומגעכאפט מיין גאנצן וועזן, אן ארגיה פון נעגל שנאבלען פליגלען

א טונקלקייט האט מיך ארומגעכאפט, א פינסטערניש, און ס'איז מיר קלאר געווארן דעמאלט אז איך ווער פאר'משפט אויף א ביטערן געראנגל מיט אט דער פינסטערניש פון בלינדע הונגערס, מיט אלע הונגערס פון מיין אייגענעם גוף. איך בין אנטלאפן. איך בין אנטלאפן פון שטוב אין פעלד אריין, אין וואלד אריין, און אפגעלעגן דארט אין גרויס געוויין ביז טיפער נאכט, דערנאך צוריק אהיים געגאנגען, אריין אין שטוב, אין שטוב איז שטיל געווען, אין שלאף איז אלץ געווען פארזונקען, אין שלאָף פֿונעם פֿאַרטײַעטן לבֿנה-ליכט. כ'האָב זיך אױך אַנידערגעלײגט שלאָפֿן, נאָר אומזיסט. דער שלאָף צו מיר איז ניט געקומען. איך האָב אַרומגעבלאָנדזשעט מיט די אױגן. מיטאמאל עס גיט א שלאג מיר עפעס לייביגס פאר די אויגן, און עפעס אזא שארך דערהער איך דורך דער אפענער טיר פון צימער וואו עס שלאפן טאטע מאמע, אזא געוויין געפליסטער, אזא כליפ דערטראגט זיך פון דעם צימער צו מיין אויער, צי אפשר גאר א קוש.

נעם צו דאָס לײַב פֿון מײַנע אױגן! האָב איך אַרױסגעשריִען און צו דער טיר אַ שפּרונג געטאָן, אַרױסגעלאָפֿן און צוריק שױן נישט געקומען מער. איך בין געלאפן אין דער נאכט אריין, און מער און מער געפילט דעם צער פון גוף, דעם בראך פון מיינע אייגענע צופלאמטע גלידער, און אט דעם פייערדיגן צער האב איך דערנאך געטראגן אין טאג אריין, אין גרויסער וועלט אריין. איך האב געלערנט, געשטודירט, געגרייט זיך צו זיין א פרעדיגער, א פירער. און אַהינטער מיר, אַן עטװאָס אױסגעקרימטער, אַ ניט-גליקלעכער, אַן אָפּגעשפּאָלטענער פֿון זיך אַלײן אַ זײַטיקער, איז נאָכגעגאַנגען טריט בײַ טריט מײַן גוף. ניט גוט איז מיר געװען אין אָט דער צװעיִקײט. און אין די נעכט געחלומט האב איך וועגן איינהייט. אין גאר די קינדערישע יארן האב איך איינמאל געזען אין חלום מיין געשטאלט פון דער עלטער, אן איינגעטונקענעם אין ליכט און שמחה, אן אויסגעשטרעקטן אין אן אויפגעפראלטן טויער. איך מאך א טראט און טרעט ארויס פון טויער, ערשט קומט מיר אן אנטקעגן א געשטאלט, א צווייט געשטאלט, און פאלט ארויף אויף מיר און נעמט מיך האלזן און לייגט אוועק מיך אויף דער ערד און ציט מיך אויס און ציט אליין זיך אויס אריבער מיר מיט אזא ליכטיגן און סאמעטענעם גוף.

און נאכדעם פאר מיר ווערן מענטש השגחה. און אויסדערלייזן מיך פון ביטערן געראנגל פון מיין גוף. געדענקסט דיין ערשטן מאל אריינקומען צו מיר? געדענקסט ווי איך האב אויסגעשטרעקט די הענט צו דיר? א רגע זענען זיי געהאנגען אין דער לופטן, פארשעמטע בעטלער צוויי, און דו האסט אויפגעכאפט די הענט מיינע און זיי ארויפגעוויקלט אויף דיין האלז, און ווי נאר איך האב אנגערירט דיין גוף, א ליכטיגקייט האט איבער מיר א שטראם געטאן.

ה. לייוויק. א ליד וועגן זיך. איך האב געזען געשמיסענע לייבער און בלוט איז גערונען פון זיי אז איך בין געווארן דערנאך א שרייבער האב איך געשריבן לידער פון שניי, האבן מענטשן ליב געהאט די לידער ווייל זיי זענען געווען ווייס ווי שניי, און מיר זענען זיי געווען אפט דערווידער ווייל איך האב פארדעקט בלוט מיט זיי. זענען געגאנגען אזוי יארן און מיך האט עס שטארק געארט, איך בין א שרייבער אויף שטענדיג געווארן און דאס בלוט אונטערן שניי האט געווארט, האב איך גענומען איינמאל די פעדער און אפגעשארט דעם שנייאיגן שיכט.

האָבן האַרטע שטימען געשאָלטן מײַנע לידער, געצאַמט זײ די טריט, איז מײַן האַרץ געפֿאַלן צעשפּאָלטן צו די געשלאָגענע פֿיס פֿון מײַן ליד.

אבער מער נישט פארדעקט שוין מיט שניי. אז איך בין אויף שטענדיג א שרייבער איז מיין אמת נאך אלץ אין דעם וואס אין בלוט פון געשמיסענער לייבער ליגט אויך מיין געשמיסענער שם, און אויך אזוי מיינע לידער, און זאלן זיי ליגן אזוי. כ'וועל זיי אפשר ווען צודעקן ווידער ווען כ'וועל האבן א נייעם שניי. אידישע פאעטן, אז איך טראכט וועגן אונז אידישע פאעטן, אזא צער כאפט מיך אמאל ארום, עס ווילט זיך שרייען צו זיך אליין, בעטן, און דעמאלט גראד ווערן ווערטער שטום. אזוי משונה'דיג זעען אויס אונזערע לידער, ווי זאנגען וואס א היישעריק צופרעסט

און אז עס קומט אן אייגענער, א נאנטער, פון א קעלער צי פון א שאפ ארויס, זיין שטומע צונג נאר אין אונז דערקענט ער, און אונזער פייערליכקייט מיידט ער אויס. און מיר, ווי קינדישע פארליבטע ריטער, ווי דאן קיכאט מיט איבערגעכאפטער מאס,

אז איך טראכט וועגן אונז אידישע פאעטן אזא צער נעמט מיך אמאל ארום און עס וויל זיך שרייען צום נאנטן און בעטן און דעמאלט גראד ווערן אלע ווערטער שטום.

צי קאָנען פּאָעטן נישט לעבן אָן זינגער? דאָס פֿרעג איך אַליין, און איך ענטפֿער אַליין, פֿאַראַן אַזאַ שעה, װען אײן בראָך מיט די פֿינגער נעמט דורך מיט געזאַנג אַלע טורמעס פֿון שטײן. פֿאַראַן אַזאַ שעה פֿון אַ העלער באַקלײדונג אױף נאַקעטער ערד, װען די מאָרגנזון שטראַלט. אַזאַ איז די טרײסטונג אין דור פֿון צעשײדונג. אַזאַ איז מײַן משל פֿאַר יונג און פֿאַר אַלט.

וואס מיינט דאס ווארט דא און וואס דארף עס באטייטן, דאס מיינט א געזאנג פון א ווינדער געשיכטע פון דאיק ניטאיקע העלבלויע צייטן. איז איינער נאך דא מיט א פען א באשערטער וואס שרייבט אין דער נאכט מיט פארטאגיקן לשון, און איינער איז דא וואס דערחלומ'ט די ווערטער

אויפן טישל שלאפט א גלאז. די שויבן פארצויגן טויאיג. אויף דער וואנט שפילט זיך א האז. דאס טישל ביים בעט שטייט רואיג. אויפן טישל שלאפט א גלאז. לעבן גלאז פאפיר א פעדער אן אלטער לידערבאנד און דער וואס אויפן בעט זיך פעדערט ציט אויס א לויטערע האנד

די פינגער די לויטערע בלייבן איבערן טישל הענגען אראפ, דער קאפ וויל פינגער דעריאגן און פאלט אויף איין זייט באק, ערשט איצטער דערהערט מען א שלאגן, א זייגערלס שלאגן. טיק-טאק. דאס זייגערל ליגט אויפן פענסטער און שפיגלט די זון אין זיך אפ. דריי ווייזערלעך, איינער דער קלענסטער, יאגט איבער זיך אליין אין גאלאפ. ער טיקט, ער טאקט, כאטש קיינער פארנעמט שוין ניט מער זיין שלאג צופוסנס פון הויט און ביינער, אויף דער וואך זיצט האלבער טאג, צו קאפנס שלאפט דאס קישן, אויף דער סטעליע שלאפט דער האז, אין ווינקל שלאפט דאס טישל, אויפן טישל

געזאנג צו דער גאר ערשטער שורה פון נאך נישט געבוירענעם סטראף. דו קומסט מיט א פריידיגער בשורה אין שליחות פון סאמע אין סוף. דו ווארטסט מיט א שמייכל א שטילן, דערנאך זאגסטו רואיג און קלוג, א ליד מיינט א קרוג אנצופילן, און מער נאך.

וווּ ס'קוואַלן נשמות פון לידער פון קיין שום לבוש ניט באַהערשט. אַז איינע ווערט יאָ אַ באַהערשטע אין מינדעסטן קלעם פון לבוש, געבוירט זי די ווערטער די ערשטע און שטאַרבט מיט אַ טויט פון אַ קוש. שטיל ווי דו. כ'בין שטיל ווי דו. כ'בין שטום ווי דו. מיין גאט, מיין גאט פון לעצטער רו. גענוג איז מיר דיין מינדסטער צייכן. דיין שווייגעניש זאל מיר דערגרייכן. א נס. א ווארט מיין ליפ פארשטייפט, ווען אין מיין הארץ א זעאונג רייפט, דא זעה איך דיך אין שעה אין פרומער, וואס מער מיין ווארט ווערט שטילער שטומער, ווי לאנג איך לעב זאל זיין באשערט, אי זיין פארשטילט אי זיין דערהערט. און ווי איך בעט אזוי א שטומער רייסט אויף זיין קול מיין לעצטער קומער. מיין גאט מיין גאט ס'איז דו אליין ס'איז דיין געשריי ס'איז דיין געוויין וואס מיטאמאל צעטראגט זיך קלאנגיק און ווערט צושאלט און ווערט געזאנגיק.

איך האב געהאלטן אין מיין האנט א שטיקל געל געוואנט, א צודריבלטן צוקנעטשטן ווי א שמאטע, און ס'האט מיט קרימעניש און גרויל זיך דורכגעריסן דורך מיין מויל, אט דאס איז זי די אידישע די געלע לאטע.

און ווי איך האָב מײַן אַנגסט געשטיקט, אַזוי האָט איבער מיר צויאָגט זיך אַ געשריי און ווי אַ שטורעמווינט אַ וואָרף געטאָן מיך נידער, און נאָכדעם, דורך דער גאַנצער נאַכט ביז פֿרי, געשפּירט האָב איך אויף מײַנע הענט אַ ברי, ווי כ'וואָלט זיך צוגערירט צו לײַב, צו גלידער. אָ, כּבֿוד! וואס די שפיצן זענען קרום. א כבוד וואס די קנייטשן כאפן ארום די ארעמס און די פלייצעס די הארבאטע. א כבוד אנגעזאפטער ווי א שוואם מיט חורבן קידוש השם און מיט פאגראם. שפרייט אויס דיין ליבשאפט אויף דער געלער לאטע. פון אפשייד דאס ווארט. פון אפשייד דאס ווארט. הילכט אפ מיט געזאנג. מיט ליד ווערט געפארט. פון אפזאג דער קלאנג. פארוואס ס'איז אזוי. איך ווייס נישט פארוואס. אפילו געשריי וויל סדר און מאס? צום וויפלטן מאל ביים תהומיקן ברוך דערגרייכט מיר דאס קול פון הייליגן בוך, און גאט האט געזען ס'איז גוט לויט זיין זאג, און נאכט איז געווען און ווידער קומט טאג.

אָט קומט דער שלאָף און נאָגלט מיך צו. געװאָלט האָב איך אײַך צו טרײסט זאָגן יאָ, און קױם-קױם דערגרײכט די האַלבנאַכטיקע שעה. די הענט װײס װי שנײ, און מױל

קום און זאג, איך רוף דיך חסד'דיגער, ווייל איך האף אז דו וועסט צוקומען צו מיר מיט גנאד, און פון דעם אין-סוף וואס איז דא אין שלאף וועסטו מיר אנטרויען דעם העלסטן סוד, זאל נאר ניט אונטערשפרינגען פאר דער צייט אן אומברענגער מיט פעטליע צי מיט שווערד. און אן שום שולד און סיבה פון מיין זייט צו שליידערן מיין בלוט איבער דער ערד, אויב נאר נישט גוואלדטויט, לויכט אויף מיין געדאנק ווען איך זע דיך אויפשיינען מיין ווייסער טאג. אויף מיינע ליפן שפרייט זיך אויס א דאנק פאר נאך צוויי צענדליג שעה וואס איך פארמאג.